לעילוי נשמת הרב חיים ב ר אליהו הלוי עליו השלום סוועד ליום היארצייט שלו ב' דראש חודש אייר. משיחת י ב תמוז תשכ ד וואס איינע פון די עניינים איז פון וואס מען דארף אראפנעמען דעם ענין המונע ומעכב און אט דעמאלט גיט דער אייבישטער אז זיין ברכה א זאך וואס אליין קען מען דערצו ניט דערגרייכן, איז דאס איז דער ענין וואס דער אייבישטער בענטשט בבנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות, וואס אין דערויף ווערט זיך נתגלה דער כח האין סוף, און ווי ערקלערט בכמה מקומות בארוכה אז וואו זעט זיך אין סוף בעולם, זעט זיך דאס אין דעם ענין פון הולדת הבנים, וואס די דערנאך קענען זיך די קינדער וואס ער וועט האבן האבן קינדער און אייניקלעך און אור אייניקלעך עד אין סוף, איז דאס איז דער כח פון אין סוף ווי ער ווערט דא נתגלה. כדי ס'זאל זיין די הולדת הבנים און די פון די קינדער זאל מען האבן אמת'ן נחת סיי בגשמיות סיי ברוחניות, איז בעט מען ביי א אידן אז ער זאל אראפנעמען אט די זאכן וואס זיי זענען היפך הטהרה. און זאל אראפנעמען אט די לאדן מיט די מניעות ועיקובים וואס וועלן ניט צולאזן חס ושלום דעם גילוי אור האין סוף, אדער דאס וועט אראפקומען פון בתוך טומאתם, וועט דערנאך חס ושלום ניט זיין קיין אמת'ער נחת, וואס דאס איז אידישער נחת פון די קינדער און קינדס קינדער אט ניט פאר אידן געדאכט. וואס דאס איז דער כללות ענין הטהרה, וואס טהרה איז אויך ניט א ענין חיובי, דאס אויך ניט דער פירוש אז דאס ער איז עפעס ממשיך אויף זיך, ער דארף אראפנעמען דעם ענין הטומאה, ווארום בשעת ער ווערט געבארן איז דערנאך איז אויך די תינוקות איז לא ראו טומאה מימיהם, און דערנאך טאמער ווערט א ענין של טומאה דארף ער טון עניינים אויף אראפנעמען די לאדן, דאס איז אבער ניט א פעולה חיובית, דאס איז א פעולה וואס נעמט אראפ דעם דבר המונע, וואס דאס איז דער כללות ענין פון מצוות המקווה, און אָטאָ דאָ זעט מען אַ דבֿר פּלא, אַז זע איך זיך, אַז דאָס, װאָס מע האָט אַף אַ ייִדן אַרױפֿגעלײגט, ער זאָל לערנען תּורה און מקיים זײַן מצװות, הײבט זיך דאָס אָן צו בר-מיצװה בײַ זכרים פֿון דרײַצן יאָר און בײַ נשים פֿון צװעלף יאָר. מיטן אויסנאַם בנוגע צו לימוד התורה לילדים הייבט זיך דאָס אָן פריער משהתינוק מתחיל לדבר איז אביו מלמדו תורה און ווי דער רמב"ם פון לשון הרמב"ם איז משמע אז אין דערוף איז גאָר דאָ אַ חיוב אויפן קטן אויכעט ס'איז דא נאך א פריערדיגער חיוב וואס דאס איז דער ענין המילה, וואס דאס בשעת דער קינד ווערט אלט אכט טעג איז מען אים מל, וואס כאטש אפילו די מצוה ליגט דאך אויפן אב, דאס איז דאך אבער א מצוה וואס דער מער ניט דערפאר וואס דער קטן קאן איז ניט קאן דאס נאך ניט מקיים זיין בעצמו. אבער בשעת זאל זיין א מציאות ווי א בנוגע צו אן עבד וכיוצא בזה במילה שלא בזמנה איז אט דעמאלט דארף ער זיך מל זיין. און ווי אדרבה ווי מען געפינט דאך בנוגע צו די מצוות מילה הראשונה איז דאך דאס געווען וואס ביי אברהם אבינו וואס הוא מל את עצמו. ס'איז דא אבער איין אויסנאם וואס דער אייבישטער האט געזאגט וואס א איד דארף וואס מען דארף טון כדי א איד זאל זיין ווי א איד זאל זיין און דאס איז דער ענין פון מקווה וואס נײַן חדשים איידער דער קינד ווערט געבארן דארף מען שוין פירן זיך אין אזא מין וועג אז דער קינד וואס וועט דערנאך געבארן ווערן זאל ער זיין ווי א אידיש קינד דארף זיין, א געזונטער בגוף און א געזונטער בנשמה. וואס דאס איז דאך ניט נאר די מצוה זיינען מקיים די אב ואם, דאס איז דאך אבער נוגע דאס נוגע צו דעם קינד וואס ווערט דערנאך געבארן. און ווי ער זאגט אין מדרש תנחומא בארוכה, דעם עונש על זה חס ושלום, וואס דערפון פארשטייט מען דעם גודל השכר, וואס מרובה מדה טובה ממדת פורענות חמש מאות פעמים און נאך מער. און אט דאס טוט מען מיט א קינד אפילו נאך פריער פאר דרייצן יאר, אפילו פאר דעם אכטן טאג וואס ביום השמיני ימול בשר ערלתו. ועל דרך זה בנוגע צו א נקבה זאגט דאך ניט די גמרא אז אישה איז פטורה ממילה נאר כמאן דמהילא דמיא, ביי איר איז דא דער האט שוין זיך אויפגעטאן דער ענין המילה. און ס'איז דא דער היא העולה על כולנה אז נאך כמה וכמה חדשים לפני הולדת הוולד דארף זיין מלכתחילה הורתו בקדושה און צוליב דערויף דארף מען האבן דעם גאנצן ענין המקווה. און אויף אן אנדערע וועג איז דאס ניט שייכות, ווארום וויפיל וואס פאר א אנדערע עצות מען זאל ניט טאן איז ניטא קיין אנדער עצה, כמבואר בפוסקים. און ס'איז אויך על דרך ווי מען זעט אפילו אין עולם הצומח און בנוגע צו ביימער, אז ווי מען זייט עס איין אזוי וואקסט עס דערנאך, על אחת כמה וכמה בנוגע צו מדבר בנוגע צו א איד צו א נשמה וואס דארף אראפקומען און זיך דא פארבינדן מיט א גוף דא למטה, וואס דאס אליין איז דאך שוין א פלא הבורא, איז על אחת כמה וכמה אז ווי מען לייגט אוועק דעם יסוד פון הורתו דערנאך וואקסט אזוי דער קינד כל משך ימי חייו ביז הונדערט און צוואנציג יאר, וואס דאס איז אויך די פארבינדונג מיט ימי הגאולה, איז דאך ידוע אז צווישן די התחלות הגאולה וואס האט זיך אנגעהויבן נאך אין ג' תמוז, איז דאך אויכעט געווען דעמאלט אינצווישן אט דאס וואס דער רבי איז איז געפארן דער רבי דער בעל הגאולה איז אוועק האט מען אים פארשיקט אין א צווייטע שטאט קאסטראמא און די עניינים וואס ער האט דארט מתקן געווען וואס אט דאס האט אויפגעטון די שליחות זיינע דארטן איז געווען אט דאס וואס ער האט דארט אויפגעטון בנוגע צו מקווה וואס ער האט דאך דארט געלערנט און געדאווענט און געגעבן צדקה און געטאן כמה וכמה מצוות, אט דאס אבער וואס איז געווען פארבונדן מיט דעם ארט און מיט די אידן וואס אין יענעם ארט וואס צוליב דערויף איז געווען קיין אנדער וועג סיידן ער זאל אהינצו קומען, איז דאס געווען אט דער ענין פון דארט אויפשטעלן דעם ענין המקווה אז זאל זיין ווי עס דארף צו זיין און זאלן געבארן ווערן כשר'ע אידישע קינדער. ווייל דאס איז אויכעט פון די לימודים פון די ימי הגאולה, ווייל די גאולה האט זיך דאך אנגעהויבן כאמור לעיל מיט טעג פריער און ס'איז געגאנגען מחיל אל חיל, ביז צו די גאולה בי"ב ובי"ג תמוז וואס דעמאלט איז מזלו גובר. איז אויכעט געווען אט דאס וואס איז אויך פארבונדן מיט די גאולה, אז מ'האט דארטן ממשיך געווען דער נר מצוה ותורה אור אין דער שטאט על ידי ענין המקווה, און אט דעמאלט האט מען אים באפרייט דארט און ער האט דארט ממלא געווען די שליחות האט ער געקאנט פארן צוריק צו זיך אהיים. וואס אין דערויף איז אויכעט א הוראה פאר יעדערען פון אונז אז ס'איז דא אמאל אז מען טראכט זיך וואס האט מען צו אים צו טון אז ער זאל זיך פארנעמען צו מיט א מקווה דאס געהערט צום רב און דאס געהערט צום שוחט און דאס געהערט צום מלמד און דאס געהערט צום שמש. איז דא אמאל אז מען ווערט פארשיקט פון אייגענע ד' אמות, מען נעמט אים צו פון די זאכן וואס ער איז זיך מיט זיי עוסק דעם גאנצן יאר, און מען פארשיקט אים אין אן אנדער ענין, כדי ער זאל מציל זיין צענדליגער אידישע משפחות. און זאָל זי אַװעקשטעלן בקרן אורה, און אָט אָט דעמאָלט דורך דערױף װאָס ער נעמט אַראָפּ דעם ענין המונע ומעכב, און דאָס װערט אַ רײן און אַ בית טהור, והורתו בטהרה װערט אױכעט הורתו בקדושה, און מען שטעלט אױף אַ דור ישרים יברך. מיט בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות, און דערנאך איז שכרו כפול מן השמים כלשון הרגיל, אז אים זאל נמשך ווערן בכל המצטרך לו, סיי בגשמיות סיי ברוחניות, וכברכת פון בעל השמחה והגאולה וואס ס'איז אויכעט דער יום ההולדת שלו, וואס דברי צדיקים וברכותיהם איז דאך קיימות